א גוטן טייערע אידן, פרשת אחרי מות, אחרי פסח, די לעצטע וואך איז געווען פסח, דאס איז די ערשטע שבת נאך פסח, נישט פשוט צו אנהייבן די ערשטע שבת נאך פסח, די פרשה הייבט זיך אן, אונז הייבן אן צו ליינען אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם. לפני השם וימותו, און פון דעם קומט די תורה אן צו פארציילן די א מעשה פון די הלכות און די מעשה פון עבודת יום הכיפורים. דאס הייסט די די המשך ארבעט על פי פשט גייט עס אזוי, דאס הייסט, געווענליך וואלט מען געמיינט אז אחרי מות איז אזא אזא דעיט, אזוי א מענטש שרייבט א בריוו שרייבט ער היום יום י ג לעומר, איז די פרשה אויף די פרשה פון עבודת יום כיפור שטייט א דעיט היום אחרי מות שני בני אהרן. אבער דאס איז דאך נישט די פשט, יעדער איינער פארשטייט אז דאס איז נישט די פשט, ווייל דער חומש איז נישט נוהג כמעט, כמעט קיין שום זאך מציין זיין אויף די טאפ פון די שטיקל היינט איז אזא און אזא טאג צו די חודש צו אזא און אזא טאג צו די יאר, ס'איז נישט בכלל די דרך התורה, ס'איז נישט בכלל די זאך, די זאך וואס די תורה דרייט זיך אויף איז נישט די סדר הזמנים, ס'איז נישט קיין קראנאלאדזשיקל ספר, אז בכלל איז דאך דא א כלל אין מוקדם ומאוחר בתורה, ס'איז אפילו פון די סדר וואס ס'זעהט יא אויס, געווענליך ארבעט עס נישט לויט די סדר, נאר ס'איז דא א טעם, ס'הייסט. יעדע מאל וואס איין זאך איז נאך א צווייטע זאך איז פשט ס'קומט ארויס פון א סערטען וועג, ס'האט עפעס א שייכות אזוי ווי מען דרשנט סמוכים, ס'האט עפעס א שייכות מיט די פריערדיגע וועג ווייל די קראנאלאדזשיקל סדר איז לאו דווקא, ווען מ'האט מסדר געווען די תורה האט מען עס נישט מסדר געווען אויף די סדר. איז אויב אזוי אויב ס'שטייט יעדע מאל וואס ס'שטייט בפירוש א זאך ווי למשל ס'שטייט אחר הדברים האלה אחר אלעמאל ווייזט עס אז דא דא עפעס עפעס עפעס ווייזט פון א געוויסע סיבה, ס'הייסט כאילו ס'איז געבויטן פון די פריערדיגע זאך, ווייל אנישט דארף מען שרייבט מען נישט אזעלכע זאכן, אנישט איז נישט נישט אינטערעסאנט, ס'נישט אינטערעסאנט סתם צו שרייבן וויפיל אזייגער וועלכע טאג ס'איז געווען. און געווענטליך לערנט מען אזוי ווי רשי שטייט אז אחרי מות שני בני אהרן איז טייטש. אז פון דעם לערנט מען זיך ארויס די נעקסטע פסוק, כאילו די נעקסטע פסוק איז א תולדה אדער א אזהרה וואס קומט ארויס פון די מיתת שני בני אהרן וואס עס שטייט אין פרשת שמיני אז זיי האבן בקרבתם לפני ה', זיי האבן געברענגט קטורת אש זרה אשר לא ציווה אותם, און אויף דעם זאגט רשי אויף דעם מזהיר שלא תמות כדרך שמת פלוני, דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקודש, זיי האבן געטון א מיסטעיק, זיי האבן געטון ריכטיג, מאך נישט זייער מיסטעיק, דאס איז די. דאס איז די טייטש פון רשי. ס'זעט זיך אבער נישט אויס אז דאס איז די דאס איז די גאנצע זאך, ווען מען קוקט גוט זעט מען אז די גאנצע פרשה בעצם, די אין אנדערע ווערטער נישט נאר די ערשטע פסוק וואס שטייט אל יבוא דאס איז א אחרי מות, למעשה איז אביסל איבעריג, אויב מ'איז אויב די מעשה ווייזט אז מ'זאל נישט גיין פארשטייט מען דאך אליינס דארף עס דאך נישט זאגן. נאר איך מיין אז מער ריכטיג איז צו זאגן אז דאס וואס עס שטייט. בזאת יבוא אהרן אל הקודש, דאס איז דאס איז דא א וועג אריינצוגיין, דאס איז אויך נולד געווארן פון די אחרי מות שני בני אהרן, און איך וויל עס מוכיח זיין, ס'איז דא פארשידענע מצוות אין די תורה וואס האבן אזוי ווי א ריזען, ס'האבן אזוי ווי א מעשה פארוואס איז געקומען די מצוה, געווען אסאך מאל וועגן פסח שני, ס'איז געווען אנשים שהיו טמאים זענען געקומען מיט טענות, למה נגרע, האט מען געזאגט אקעי מיר מאכן א פסח שני, אדער ס'איז געווען. מ'קען אפילו זאגן למשל די מצוה פון פסח די ערשטע פסח אויך איז געווען א נס פון יציאת מצרים האט מען געמאכט א זכר גייט מאכן פסח יעדע יאר אדער בנות צלפחד און שפעטער בני יוסף פארשידענע אנדערע אנדערע סיפורים וואס מ'זעהט אז די די הלכות די דינים פון די תורה קומען ארויס פון א מעשה דאס הייסט כאילו מ'וואלט געקענט מיינען אזוי אזוי איז לכאורה די פשט אז ווען ס'וואלט נישט געקומען די מענטשן קיין וואלט נישט געווען די הלכה. די מדרשים זענען קיינמאל נישט צופרידן מיט דעם זיי זאגן אז אז עס איז אביסל יא געווען ראוי היה אבער עס איז דא אזא וועג וואס מען דארף זיך מתבונן זיין ווען מען פארציילט ס'דא זאכן וואס מען פארציילט אזוי און זאכן וואס מען פארציילט כאילו גלייך סטרעיט ס'איז דא אין אנדערע ווערטער אויף די אויף די מער חסידישע שפראך קען מען עס רופן ס'איז דא מצוות וואס זיי קומען באתערותא דלעילא און ס'איז דא מצוות וואס זיי קומען באתערותא דלתתא ס'איז דא רוב מצוות וואס הייבן זיך אן באתערותא דלעילא עס האט נישט גארנישט מיט דיך נישט אז איינער האט געבעטן דערפאר, נישט איינער האט עס געדארפט, נישט איינער, עס איז אזוי, אזוי איז ריכטיג, אזוי האט די תורה געזאגט, וידבר השם אל משה לאמור, טא טא טא טא טי אזוי און אזוי און אזוי און אזוי. און עס איז דא מצוות וואס זענען באתערותא דלתתא, וואס זיי זענען, ס'איז געקומען א איד, ער געהאט א פראבלעם, אדער געהאט א שאלה, אדער געהאט א טענה, אדער געהאט עפעס א צורך, און לכבוד דעם איז געווארן א מצוה, פון זיין התעוררות, פון זיין, פון זיין בעטן, פון זיין בקשה, איז נולד געווארן א מצוה. און אזוי האבן זיי לערנען פאר פארשידענע פארשידענע זאכן. און איך וויל לערנען אז די די מצוה פון יום הכפירים, די עבודה פון יום הכפירים, איז ווערט געבוירן דורך די אתערותא דלתתא, וואס די אתערותא דלתתא הייסט אחרי מות שני בני אהרן. און מען וואלט אזוי געקענט מוכיח זיין, ווייל ס'איז נישטא, ס'איז נישטא, ס'איז דא, אונז האבן פארשידענע פלעצער וואו מ'וואלט געדארפט שרייבן די עבודה פון יום כיפור, מ'וואלט געדארפט שרייבן, ס'דא אין פרשת פנחס די סדר פון מוספים פון מועדים וואלט געקענט שרייבן דארט, ס'דא אין פרשת אמור און נאך פלעצער אלע סדר עבודה פון די מועדים פון אלע פארשידענע קרבנות פארשידענע עבודות וואס מען טוט אין אלע ימים טובים, אונז האבן אין אנהייב ספר ויקרא א ליסט פון אלע קרבנות, קרבנות ציבור, קרבנות יחיד, וואלט געקענט שטיין דארט און ס'שטייט נישט. דאס הייסט אין די פלאץ וואס נארמאל ווי מען שרייבט אתערותא דלעילא די נארמאלע סדר וואס די תורה איז דא ראש השנה מאכט מען אזוי יום כיפור מאכט מען אזוי און סוכות מאכט מען אזוי, נישט דארט שטייט די עבודה פון יום כיפור, די עבודה פון יום כיפור שטייט כאילו אין חלק פון די מעשה, כאילו ס'איז א המשך, כאילו ס'קומט ארויס פון די מעשה פון ס'איז געווען די די צוויי אידן נדב ואביהוא וואס האבן געמאכט קטורת אין לפני ולפנים אשר לא צוה איז געקומען די אייבערשטער און געזאגט דו ווייסט ס'איז נישט אזא שלעכטע פלאן. למעשה זיי האבן טאקע נישט זיי האט מען נישט געהייסן אבער דיך וועל איך יא הייסן. וויאזוי יבוא אהרן אין די קודש די און כוויל נאך אנקומען צו די קודש כוויל זאגן וויאזוי סדא א גאנצע סדר סדא א ריכטיגע וועג עס צו טוהן אפשר איז נישט אינגאנצן ריכטיג ווי זיי האבן עס געטוהן אבער סווערט געבוירן פון פון דאס וואס זיי האבן געטוהן פון די פון די פון די חוצפה פון די עוולה כאילו עבירה וואס זיי האבן געטוהן וואס זיי האבן בקרבתם לפני השם וימותו איז למעשה איז געבוירן געווארן פון דעם עבודת יום הכיפורים, און נישט סתם א עבודה, עס איז ספעשל, עס איז דאך עפעס מיוחד יום כיפור, ווייל דאס איז דאך מכפר אויף אלע עוונות, דאס הייסט, עס איז באמת א זאך וואס איז נישט שייך צו זאגן ריכטיג אויף לכתחילה'דיגע סדר, ס'דא א לכתחילה'דיגע סדר, קען זיך רופן אתערותא דלעילא, אזוי ווי בריאת העולם, די ערשטע טאג, די צווייטע טאג, די דריטע טאג, אלעס איז מסודר, און עס קומט שבת און אלעס אלעס פארט מורא'דיג און ס'קלאפט, דאס איז. מען קען נישט זאגן אז יום כיפור אין די סדר ווייל אין די סדר זינדיגט מען נישט, אין די סדר איז אלעס אלעס פארט, ס'איז צדיקים גמורים, משיח איז אנגעקומען און עס איז אלעס געווען גוט. אבער די ריעל סדר, די ריעל ווארלד, ווי משיח איז נישט אנגעקומען און ווי אפילו איז ער יא אנגעקומען ווייטער געזינדיגט, און ווי מען האט געוואלט ברענגען א קטורת און עס איז נישט געווען אינגאנצן ריכטיג, מען האט זיך פארברענט, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, אין די וועלט איז דא עבודת יום כיפורים.

עבודה פון יום כיפור, די גאנצע פרשה, צו די פעולות, צו די בחירה וואס די שני בני אהרן האבן געטון, זיי האבן עס געטון, זיי האבן עס געטון בידיים, זיי האבן עס געטון, נישט נאר עס געטון בידיים, נאר די גרעסטע הוכחה אז זיי האבן עס געטון בידיים, אז עס איז געווען זייער בחירה, איז אז עס איז טאקע נישט געלונגען, דאס איז דאך די, דא דא דא דא קען מען פארשטיין די די פראבלעם וואס איז דא דא, ווייל עס איז זייער שיין צו זאגן אז אידן האבן זיך געבעטן און זיי האבן באקומען, יא, אבער דאס איז אפשר גוט אויף די מענטשן וואס זענען געקומען זאגן למה נגרע, אז עס איז א שיינע זאך, אבער נדב ואביהוא איז דאך געווען א חטא, דאך געווען א פראבלעם, וואס זאג איך דיך אז אז אז פון זייער חטא איז געווארן געבוירן עבודת יום כיפור, איז דאך מאכט דאך קיין סענס. אבער מען דארף וויסן אז אז קודם כל אז א חטא, ס'הייסט ווען ווען א זאך געלונגט נישט, ווען די ווען די ווען די ווען די פלאן וואס נדב ואביהוא האבן געהאט איז נישט געלונגען, זיי האבן געמיינט אז זיי גייען גיין טון א געוואלדיגע זאך, און ס'איז נישט געווען כאילו אזא געוואלדיגע זאך ווי זיי האבן געמיינט. דאס איז בעצם די איינציגסטע זאך וואס מ'קען ריכטיג מייחס זיין צו אתערותא דלתתא. און נישט נאר דאס, נאר ס'איז די טבע, ס'איז די טבע ווען ווען מ'גייט אריין אין די וועלט. ס'הייסט, ס'איז געווען די גאנצע סדר, די גאנצע סדר פון די משכן, ס'איז אזוי ווי א סדר פון מעשה בראשית, אזוי ווי א סדר, ס'איז מורא'דיג מסודר. מ'האט געלערנט פרשת תרומה, תצווה, פונקטליך די אזוי, ויעשו כאשר ציווה ה'. מ'האט געטון אלעס פונקטליך, ס'געקלאפט, ס'געפארן די באן אזוי פונקטליך, אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אזוי מ'האט מקיים געווען, מ'האט מקים געווען די משכן אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי מ'האט געהייסן, אלעס איז געפארן פונקטליך וויאזוי ס'דארף. די גאנצע וועלט, דאס איז די אייבערשטער'ס וועלט, די גאנצע וועלט, דאס איז מ מ כ'זאל רופן מצד אתערותא דלעילא, כאילו דארט איז נאכנישט קיין מענטשליכע וועלט, נאכנישט אריינגעקומען קיין מענטשן, ווי עס איז אלעס געפארן, דאס איז אפילו די סימן, דאס איז אפילו די תכלית די מבחן פון א מענטש פון א געטליכע וועלט איז אלעס פארט, אונז האבן גערעדט וועגן דעם אז ס'איז דא אין דעם א גרויסע א גרויסע אור אין די וועלט אין די געטליכע וועלט. יעצט אבער איז דא זאכן וואס מענטשן טשוזן, דאס איז דאך די די סוד פון בחירה איז, מען דארף וויסן, די סוד פון בחירה, מיר רעדן אסאך מאל אז בחירה איז א גרויס א גרויסע סוד, בחירה איז א גרעסערע סוד ווי ידיעה. הידיעה, וואס איז די ערשטע זאך, מיר האבן גערעדט וועגן דעם אמאל וועגן די פרשת די פרשת די משכן אז דא איז דא א פלאן אז אלע אלעמאל געלונגט די פלאן, מיר האבן געלערנט אין ספר יהושע לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר השם, אלעמאל וואס די אייבערשטער געלונגט דאס איז דאס איז די עולם הידיעה. יעצט מענטשן מיינען אז אויב אזוי די עולם הבחירה איז א קלענערע וועלט, עפעס א נידריגערע וועלט וואס דארט גייט נישט אלעס לויט די פלאן, דארט איז אמאל דא פראבלעמען, דארט איז אמאל דא כישלונות, דארט איז מענטשן קענען חוטא זיין, און די טייטש פון א מענטש חוטא זיין איז דאך נישט די טייטש, אז אז ער קען ארויספאלן פון די פלאן. די טייטש איז ווען מען זאגט אז מ'האט געגעבן פאר א מענטש בחירה, איז די טייטש אז דא א מענטש האט אמת'דיג א טשויס, אז עס איז אמת'דיג דא צוויי וועגן צו גיין, עס איז אמת'דיג קאנטינדזשענט, און אמת'דיג נישט מוכרח אז עס גייט געלונגען, אבער וואס איז די זאך וואס ער האט בחירה אויף דעם? די זאך וואס ער האט בחירה אויף דעם איז אויף די עבודת יום הכיפורים, די זאך וואס ער האט בחירה אויף דעם איז אויף די שם השם. עס איז נישט פשט א מענטש האט בחירה און מילא איז דער מענטש נפרד, דער מענטש טוט זיך זיין אייגענע זיין אייגענע זיין אייגענע ער דרייט זיך אין זיין אייגענע וועלט, און די אייבערשטער'ס פלאן וועט זיך אויס זיך אויספירן אין זיין זיין זיין וועלט. ניין. ווען מען זאגט אז מען האט געגעבן א מענטש א בחירה מיינט אז די אייבערשטער איז געקומען און געזאגט, איך האב א גאנצע יחוד, איך האב א גאנצע איך האב א גאנצע זאך וואס איך דארף טון, און יעצט דו מענטש, דו גייסט עס טון, דו גייסט דעסיידן, איך גיי דיך נישט זאגן ווי אזוי מען דארף עס טון, איך גיי דיך נישט זאגן ווי אזוי מען דארף טון די עבודת המשכן, אשר לא צוה אותם, איך גיי דיך נישט זאגן ווי אזוי מען דארף עס טון, נישט אלעס גיי איך דיך זאגן, ס'איז דא אסאך זאכן וואס איך גיי דיך זאגן, ס'דא זאכן וואס איך גיי דיך נישט זאגן, דאס איז די אמת'דיגע בחירה, און איך גיי, אבער וואס דו גייסט טון, דאס גיי, דארט גיי איך זיין, דארט גיי איך, גיי איך ברענגען מיין, מיין שם, דארט גייט ווערן די מצוה דארט גייט ווערן די מ'וועט זען פון דעם א עבירה, מען לערנט זיך לערנען פון דעם וואס זיי האבן זיך געטשוזט צו טון דאס און זיך לערנען עס נישט צו טון, און מען וועט זיך לערנען וויאזוי מען דארף עס יא טון, וועלכע פרט האבן זיי געטון ריכטיג, וועלכע פרט האבן זיי נישט געטון ריכטיג, אבער דאס איז אלעס געבוירן געווארן פון מעשי בני אדם, פון בחירת בני אדם, וואס טייטש בחירה, די חידוש פון בחירה איז אסאך א גרעסערע חידוש ווי אונז מיינען געווענליך אז עס טייטש, בחירה טייטש ווי עס איז אפגעהאקט, דער אייבערשטער האט זיך זיין רצון, זיין עולם, ווי זיין רצון געשעט, די עולם האצילות איז דארט. דארט פירט זיך אלעס אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט, כרצונו, כי אמר ויהי, און נאכדעם איז דא א וועלט ווי עס איז די אייבערשטער הייסט און אמאל פאלגט מען נישט און דעמאלטס איז עס מנותק, ניין, ווען מען פאלגט נישט, אין אנדערע ווערטער ווען מען טשוזט אליינס, ווען מען טוט די אייגענע, די אייגענע רצון, ווען א מענטש טוט זיין בחירה, דעמאלטס מאכט ער די אייבערשטער דארט, די בחירה וואס איז געגעבן פאר א מענטש איז אויף.

דעי אספעקט, דעי פארט, דעי פארט פון גאט, וואס אויף דעם זענען מחליט מענטשן, און ווען מענטשן זענען מחליט, דאס איז דאך דער גדר פון מענטשן מחליט זיין, אז ס'מוז נישט זיין טויזנט פראצענט ווי זיי האבן געמיינט, און זיי האבן א טשויס, ס'איז קאנטינדזשענט, ס'איז נישט מחייב המציאות, ס'איז אפשרי המציאות, ס'קען זיין אזוי, ס'האט געקענט זיין אז נדב ואביהוא זאלן טון אזוי, און דעמאלטס וואלט געווען א מצוה אזוי ווי ס'וואלט געווען דעמאלטס, און ס'האט געקענט זיין אז נדב ואביהוא זאלן טון אנדערש, און למעשה ווי זיי האבן עס געטון, איז געלונגען האלבוועגס, אבער עס איז פון דעם געווארן א מצוה פון עבודת יום הכיפורים, און די מצוה, דאס רופן אונז אז עס איז געווארן מתוך א עבירה, מתוך א חטא, מתוך א וימותו, שלא תמות כדרך שמת פלוני. א חטא, די אלע זאכן וואס אונז רופן חטא, אלע זאכן וואס אונז רופן, וואס אונז רופן חושך, וואס אונז רופן א פגם, די אלע זאכן, ס'טייטש, זיי זענען די תכונה, זיי זענען די דעפענישן פון די וועלט, וואס ס'קען, מוז נישט זיין אלעס וואס ער איז, סאם זאכן קען זיין אזוי און זיי קענען זיין אזוי, דאס איז דער וועלט פון בני אדם, פון והארץ נתן לבני אדם. יעצט וועלן מיר פארשטיין אזוי, ס'איז געווען פסח, פסח איז די גרעסטע זאך וואס הייסט השמים שמים להשם. וואס מ'זאגט הלל פסח, הלל הייסט הלל המצרי, און הלל, די גאנצע הלל דרייט זיך ארום די פראבלעם, די דיאלעקטיק, די זאך וואס הייבט אן גלייך אין די אנהייב, השמים שמים לה' און די ארץ נתן לבני אדם, און ווער ס'איז מתבונן אין הלל זעט אז ביזן סוף דרייט זיך עס, וואס טוט די מענטש, ווי אזוי לויבט די מענטש די גאט וואס האט אים געגעבן די ארץ, און ווי אזוי ארבעטן זיי צוזאמען אז ס'זאל נישט זיין עפעס אזוי ווי אזוי ווי די עבודה זרה וואס זיי זאגן וואס זאגט די עבודה זרה ואלקינו בשמים כל אשר חפץ עשה דאס איז די ווען מען רעדט האקט אויף די עבודה זרה דארטן זאגט מען זיי עצביהם כסף וזהב אבער אונזער איז אין די הימל און ער טוט אלעס וואס ער וויל און וואס איז אויף די וועלט אויף די וועלט ענדיגט זיך די פסוק ישראל בטח בהשם דאס הייסט קען נישט איבער בלענדן די תירוץ וואס מ'זאגט פאר עבודה זרה יא עס איז דא עבודה זרה אויף די וועלט וואס איז גארנישט ווערט

די עבודה זרה, ווער ס', ווער ס'כאפט זיך אן א עבודה זרה אין עפעס א שטיקל וועלט וואס ער מיינט אז עס איז אפגעהאקט פון גאט, דעמאלטס כאפט ער זיך אן אין טויטע זאכן, אין פה וואס רעדט נישט, אין א מויל וואס, אין א אויער וואס הערט נישט, אין א, אין א, אין א אין יש רוח בפיהם, האט נישט קיין נשמה, עס איז געשטארבן. אבער ווער ס'כאפט זיך אן אין גאט, אין דער גאט וואס איז, ער איז אמת'דיג בשמים, אבער והארץ נתן לבני אדם, וואס טוט, וואס איז די מקביל, וואס איז די, וואס איז די כמו אם היא עושה אים פון יענע גאט, די כמוהם יהיו עושיהם פון דעם, איז ישראל בטח בה', עס איז דא א גאנצע סאך מדריגות, ישראל בטח בה', אהרן בטחו בה', וכו', יראי השם בטחו בה', דאס איז פארשידענע מדריגות פון פון וועלכע מדריגות פון אלקות, און וועלכע מדריגות פון בטחון, און וועלכע מדריגות פון מענטש. אבער וואס איז טייטש בטחון? בטחון איז דער טייטש אז איך ווייס נישט אמת'דיג צו איך בין גערעכט. דאס איז דער חילוק פון אמונה און בטחון, אמונה איז השמים שמים לה', דער אייבערשטער איז גערעכט, דער אייבערשטער האט א פלאן, דער אייבערשטער ווייסט ער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים,

כ'ווייס נישט וואס עס איז, כ'מיין אז ס'נישטא אזא זאך. בחירה איז די טייטש, די אייבערשטער זאגט איך גיי דיך נישט זאגן וואס צו טון, איך זאג דיך נישט, דו טשוז אליין וואס צו טון. און ס'דא א צד אז די נחש האט זיך גערעדט מ'זאל עסן פון עץ הדעת, ס'דא א צד אז נישט, פיגור עס אויס אליינס, און איך גיי דיך נישט זאגן, איך גיי דיך אפשר נאכדעם ווייזן ווי אזוי צו פארן ווייטער, לויט וועלכע בחירה האסט גענומען, איך דיך ווייזן וואו צו פארן ווייטער, אויב האסט געמאכט בקרבתם לפני ה' וימותו, איך דיך ווייזן פון דעם צו מאכן א עבודת יום כיפור וואס איז מכפר, אויב דארפסטו טון א צווייטע זאך איך דיך ווייזן וואס צו טון פון דעם, דאס איז מיין דזשאב, אבער דיין דזשאב איז נאר וואס טוט א מענטש, אויב אזוי וואס טו איך, וואס טוט א מענטש, וויאזוי וויאזוי לעבט ער אין עולם הבחירה, וויאזוי לעבט ער אין עולם הבחירה איז נישט די שאלה וויאזוי ווייס איך צו פאלגן אלע מצוות, ווייל דאס איז נישט די עולם הבחירה, וואו ס'איז דא מצוות, וואו ס'איז דא זאכן וואס זאגט דיך וואס צו טון, נישט עולם הבחירה, דאס איז עולם האצילות, דארט ווייסט מען וואס צו טון. אין די וועלט ווי ס'איז עולם הבחירה ווייסט מען נישט וואס צו טון. און מ'דארף דאך, מ'קען דאך נישט זאגן אקעי, אויב אזוי והארץ נתן לבני אדם, ווייל דעמאלטס איז מען סטאק מיט פה להם ולא ידברו, מען דרייט זיך ווי א מענטש אן א קאפ, ווי א גוף אן א נשמה, ס'איז דאך נישט קיין זאך. עולם הזה דארף האבן א זאך וואס הייסט בטחון. בטחון איז דאס איז א סוד, בטחון איז א פלא'דיגע זאך, בטחון איז טייטש, די מענטש זאגט איך טשוז, איך האב די גאנצע אחריות אויף מיך, אבער איך בין בטוח, איך בין בטוח בהשם, איך בין בטוח, איך טראסט, איך האב בטחון אז דאס וואס איך טו, דאס דאס האב איך געדארפט טון, דארט וועט זיין די אייבערשטער, דאס איז די, דאס איז די, איך האב, דארט וועט זיך אויספירן וואס דארף זיך אויספירן, דארט, און דאס איז א מורא'דיגע געוואלדיגע זאך ווען א מענטש קען אויספירן אזא סארט זאך, ער האט גענומען די ריסק, און ער האט גענומען די אחריות אויף זיך, און ער האט געטון די בחירה, און די אייבערשטער האט טאקע גערוהט אין דעם מעשה וואס ער האט געטון. ישראל בטח בהשם, עזרם און דעמאלטס, דאס דעמאלטס איז דאך די מורא'דיגע שמחה, פון די שמחה קומט ארויס וואס די מסקנא פון הלל פון דעם איז, לא המתים יהללו, אז אז מתים זענען יורדי דומה, זיי גייען אין הימל, זיי גייען אין די ערד אריין, זיי זענען נישט והארץ נתן לבני אדם, אבער וואס איז ואנחנו נברך קה, ווען ער זאגט כי חלצת נפשי ממות, אתהלך לפני ה' בארצות החיים, דאס איז די מסקנא פון והארץ נתן לבני אדם. איך האב, האסט מיך געגעבן די וועלט, און איך בין נישט, לא, האסט מיך נישט געלאזט שטארבן, און לא, נישט רגלי ממות, נישט עיני מדמעה, און נישט די אלע עיניים, אזוי ווי די, די עין פון עבודה זרה, וואס עס איז אן עינים לא יראו, דאס איז אזוי ווי אן עין, עיני מדמעה, האסט מיך נישט געלאזט דא, נאר וואס האב איך געטון? איך האב געטון, איך האב געלעבט, און איך האב עס געלעבט, געלעבט די טייטש, איך לעב פאר זיך, איך, איך האב בוחר בטוב, און בוחר וואס איך פארשטיי, און דארט איז עס, איז עס, איז אתהלך לפני ה', דארט איז, לא ה, ואנחנו נברך קה.

און די ספיקות, די ספיקות, די די נישט וויסן, דאס איז די, דאס איז אזוי ווי די דינים, די די וואס אלעס וואס אונז רופן דינים, אלעס וואס אונז רופן גבורות, אלעס וואס אונז רופן צמצומים, ס'געשעהט פון דעם וואס מען מען ווייסט נישט וואס צו טוהן. און אונז זאגן פסח. פסח האט אונז די אייבערשטער ארויסגענומען פון מצרים, עס איז געווען אינגאנצן אתערותא דלעילא, ס'הייסט מענטש איז נישט געווען ניכר בכלל, ס'איז נישט, מען דארף מדייק זיין אין דעם, אבער ס'איז נישט, ס'איז אינגאנצן געווען, די אייבערשטער האט זיך באוויזן און ס'איז ארויס, און יעצט אלעמאל איז די סדר, אזוי איז דאך די סדר, אזוי ווי, כמעט אזוי ווי, אה. און נדב ואביהוא אזוי ווי די ערשטע רגע פארן זענען פארברענט געווארן, ס'איז געווען געוואלדיג, אלעמאל איז דא א זאך וואס מ'פארברענט זיך פון דעם, אלעמאל פארברענט מען זיך מיט דעם, ווען ס'איז דא א זאך וואס עס איז געווען אינגאנצן אש מן השמים מן השם, ווען ס'איז דא א זאך וואס וואס געשעט כסדר כסדר יעדן טאג און יעדע וואך און יעדע יאר וואס מ'פליט אין הימל און ס'איז און ס'איז אש מן השמים מן השם און אלעס פארט לויט די פלאן, די זאך מוז אראפ פאלן, די זאך, די זאך בלייבט נישט, די זאך האלט זיך נישט. און פארוואס האלט זיך נישט אזוי ווי די בריאת העולם האט זיך נישט געהאלטן? די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט און די נעקסטע טאג האט ער געמאכט, איז געווען, האט עס געגעבן והארץ נתן לבני אדם, און מען האט אנגעהויבן מען האט אנגעהויבן צו טון דאס וואס מען האט געהאט צו טון, און עס האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מעשה פון בחירה וואס דארט דארף מען טרעפן די מקום וואס מען קען ארויסבויען פון די בחירה פון די פון די קודש הקדשים וואס דאס קודש הקדשים קומט נאר ארויס ווען מענטשען טוען נעמען זיך אויף זיך בקרבתם לפני ה' און פון דעם איז געבוירן בזאת יבא אהרן אל הקודש. איז וועגן דעם ימי הספירה הייסט די טעג נאך פסח און עס איז נישט נאר אזוי ווי ווייל מען דארף עפעס א סדר עפעס פארוואס פארוואס נישט ווייל מען איז אראפ געפאלן מען איז אראפ געפאלן

צו צו א מענטש וואס איז זוכה צו צו ארויסנעמען פון דעם פון די פון די בחירה ער איז בוחר און ער האט בטחון און פון די בטחון בויט ער עפעס א עפעס א זאך און קומט ארויס מיט א יום כיפור פון דעם דאס איז די און דא אין דעם איז די די אמת'דיגע סוד פון די וועלט די אמת'דיגע די אמת'דיגע חידושים די אמת'דיגע גילויים און די אריז"ל האט געזאגט אז לג בעומר איז די יום טוב פון ימי הספירה כאילו. זאגן אז לג בעומר אפשר מוז זיין מער אבער לג בעומר איז די איז די איז די איז אזוי ווי א צייט פון סודות סודות התורה און די רבי שמעון און די אידרע וואס האט צוטון מיט דעם האט ער געענדיגט מיט דאס אז די כהן גדול גייט אריין אין די קודש הקדשים דאס איז די יחוד וואס די אידרע איז געבויט אויף די יחוד פון חסד דורך פורים די כהן וואס ער גייט אריין די קודש הקדשים שם צוה השם את הברכה, דאס האט זיך געענדיגט די אידרע, דאס איז די זאך וואס ער האט געוואלט אויספירן, פארוואס איז עס אין ימי הספירה, פארוואס איז די, וואס איז די גרויסע גדולה פון פון פון די לג בעומר פון ימי הספירה, איז ווייל דאס געשעט נאר ווען מען אין די וועלט, אין די עולם הזה, אין די עולם פון שבע שבתות, אין די עולם פון מעשי בני אדם,

וואס זיי האבן זיך געטון אליינס, האבן זיך געמאכט בוחר געווען, און עס איז טאקע, ווי דו ווייסט האבן זיי בוחר געווען ווייל עס איז נישט געווען כאשר צוה השם, עס איז נישט געווען אזוי ווי אונז זאגן ביי מעשה בראשית כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד, און פון דעם איז געווארן א זאך וואס הייסט יום כיפור, יום כיפור איז דער טייטש אז די חושך אז די חטא, די על חטא פון יום כיפור, דאס איז די גאנצע אור פון יום כיפור, די אלע ליסט פון חטאים, די אלע ליסט פון. בחירות וואס א מענטש האט געמאכט, און די איינציגסטע זאך וואס מען קען זאגן אז א מענטש האט געטון איז חטא, ווייל אלע מצוות האט די אייבערשטער געהייסן ער האט געטון, וואס נישט נישט דו האסט געטון, די אייבערשטער האט געטון, אבער דיינע חטאים, דיינע דיינע פראבלעמען, דיינע טעותים, וואס איז א בעסערע ווארט פאר חטא, דאס האסטו געטון, און פון די זאכן וואס דו האסט געטון, פון דעם בויט מען מורא'דיגע גילויים, אויב איז די גאנצע חכמה פון איי מין, עס איז זייער שווער, עס איז נישט פשוט דאס צו טון, די תלמידי רבי עקיבא האבן עס געווארן זייער סטאק אין דעם, מען קען ווערן זייער סטאק אין דעם, אבער ס'איז טרעפן די. די יום כיפור וואס ליגט אין די חטאים טרעפן די די בזאת יבא אהרן וואס קומט ארויס פון די שני בני אהרן וואס האבן זיך וואס האבן געשטארבן זיי האבן עקטשעלי געשטארבן ס'איז נישט נישט קיין מעשה דאס איז א איזשביצער תורה אז מען קען טון וואס מען וויל מען שטארבט אבער דאס איז די גאנצע דעטס דעטס האו איט איז לייף איז אבאוט דייאינג לייף איז אבאוט זיין אין א פלאץ וואס דו קענסט שטארבן און אויב מען שטארבט נישט דעמאלטס פרייט מען זיך דאס הייסט ער האט געהאט בטחון ס'איז געלונגען די שפיל ס'איז געלונגען די בטחון ער איז נישט געשטארבן כי שם צוה השם את הברכה חיים